קאסעט פֿינף, זייט נײַן, המשך פון דעם בוך פישקע דער קרומער פון מענדעלע מוכר ספרים. עס דאכט זיך מיר א שאָרך, עפּעס ווי טריט און א קנאקן פון דארע ריטלעך. איך שטעל אויף די אויערן און האָרך מיט צוגעמאכטע אויגן. דער שאָרך ווערט אלץ שטארקער. די טריט אלץ נענטער, עפעס הייבט מיך אן צו ארן, וויל עפענען די אויגן, נאר שווערליך. איך ליג ווי א קלאץ און קאן פאר גרויס מידקייט מיך נישט רירן. די טריט אבער ווערן באלד שטילער, איך בארואיג מיך, גיב מיך איבער דעם שלאף, די געדאנקען פלאנטערן זיך מיר און ס'איז מיר עפעס גוט, אזוי גוט.

יענע האָט דאָ אַ פּנים געקליבן פּיליניצעס, פֿאַרטיפֿט אין דעם זוכן, און בשעת מעשׂה אונטערזינגענדיק עפּעס אַ לידעלע, האָט זי פּלוצלינג אָנגעטאַפּט מײַן קאָפּ און זיך שטאַרק איבערגעשראָקן. איך שטיי געשווינד אויף, נעם דאָס טעפּל און גיי איר עס אָפּצוטראָגן, מאַכנדיק פֿון דער ווײַטנס, נישקשה, גאנץ פריינדליך, נאר קוים קום איך צו נאנט פאלט מיר פון די הענט דאס טעפל ארויס, איך טו א געשריי, בלייב פארמישט, און באלד שטייען מיר ביידע שטייף האלטנדיג זיך ביי די הענט, איך און מיין הארבאטע. דאס איז געווען טאקע וואכנדיג, נישט קיין חלום. איך האב געקוקט און געזען גאנץ קלאר פאר מיר שטייען געזונטע ביימער, אויבן אויף די צווייגן שפרינגען פייגעלעך, צווישטשען, זינגען און פרייען זיך מיט אונז אינאיינעם. ביידע זענען מיר איבערגליקליך, פרייען זיך און לאכן מיט טרערן. ביידע וואונדערן זיך, פרעגן איינער דעם אנדערן פון וואנען ער האט פלוצלונג זיך אהערגענומען, און ביידע רעדן, דערציילן וואס מיט איטליכן האט זיך פאסירט. זי דערציילט די גרויסע צרות וואס זי נעבעך איז אויסגעשטאנען זינט די כאלעסטרא האט מיך פאר א יארן אין שטעטל דארט אוועקגעווארפן. דאס איז געווען דעם ממזר'ס ארבעט. אים האט זיך נישט געגלוסט מיין ווייב זאל נעמען גט, בכדי זי זאל נישט באלד צושטיין צו אים מיט געוואלד ער זאל מיט איר חתונה האבן. אים האט נאר געטויגט א בלינדע, אבער נישט קיין בלינד ווייב. מאכן מיר איר חן און געלט, דאָס זאָל ער, און זײַן זאָל זי געזונטערהײט יענעמס. דערבײַ האָט ער געהאַט נאָך אַ מײן, מיך צו פֿאַרװיסטן מײַנע יאָרן, איך זאָל ניט זײַן פֿרײַ אױפֿגעבונדן. אים איז אױך שטאַרק נישט געפֿעלן מײַן פֿרײַנדשאַפֿט מיט דער האָרבאַטער, דאָס האָט אים שרעקלעך געשטאָכן, און ער האָט פֿון זײַן זײַט געטאָן מיטל, די פֿרײַנדשאַפֿט זאָל נישט גײן װײַטער. אַבי ער איז מײַנער פּטור געװאָרן, האָט ער מײַן װײַב ביסלעכװײַז אין די לאַפּעס אַרײַנגענומען און איר דערנאָך געװיזן, װער עלטער איז, װיסנדיק זײער גוט, אַז פֿון זײַנע הענט איז איר שױן אוממעגלעך זיך אױסצודרײען. װאָרעם װאָס קען אַ בלינדע אײנע אַלײן טאָן? שפּעטער האָט זי אים זיך שטאַרק צוגעגעסן, ער האָט זי איבערגעגעבן דעם אַלטיטשקן, צו גײן מיט איר אין די הײַזער און מאַכן די קאָמעדיע װי אַמאָל מיט מיר. דער ממזר האָט איר פֿאַרצאַפּט דאָס בלוט, זי געהרגעט, געשלאָגן, און דער אַלטיטשקער האָט באַזונדער מיט איר געלערנט בלק. זי איז אין אַ קורצער צײַט געעלטערט געװאָרן, פינסטער ווי די ערד. דאָס גאַנצע יאָר האָט די כאַלאַסטרע זיך אַרומגעשלעפּט אין פֿיל שטעט, אויסגעווען, און היינט פֿאַר טאָג זיך געשטעלט אויסרוען דאָ אין וואַלד. איר האָט זיך פֿאַרגלוסט גיין קלייבן פּיליניצעס, און האָט פּלוצלונג, אַזוי לאָזט זי אויס מיט אַ שמייכעלע, אָנגעטאַפּט אַ גוטע פּיליניצע, מיך אַליין! איך פון מיין זייט דערצייל איר אלצדינג וואס מיט מיר האט זיך פאסירט, און ווי איך בין אויך היינט אינדערפרי געקומען אהער, גייענדיג אויפן וועג קיין גלופסק. ביי אונז איז געבליבן פון היינט אן זיך מער ניט צו שיידן, איינווענדן אלע מיטל מיין ווייב זאל נעמען גט.

קומט א פארשוין וועלכן איך האב באלד דערקענט. דער פארשוין האט מיך עפעס קרום אנגעקוקט און געשמייכלט פאר זיך מיט א געשפעט. מיר מאכן נישט לאנגע שהיות און לאזן זיך גיין. דער פארשוין לויפט פריער, איילט זיך אפנים אנצוזאגן די גוטע בשורה, און מיר איילן זיך נישט. מיר גייען פאמעלעך, הינטער א קרעטשמעלע, א חורבה, אויף א היבשע שטרעקע ווייטלעך אין דעם וואלד זעה איך שטייען באקאנטע ביידלעך. ווייטער אביסל אויף א פרייען פלאץ ארומגערינגלט מיט בוימער ברענט א פייערל, די שיינע כאליאסטרע ארום און ס'איז פרייליך. דעם ערשטן שלום עליכם שטעקט מיר אפ דער ממזר מיט ברייטקייט הויך אויף א קול, אה-אה-אה, א גאסט כ'לעבן, וואס מאכט א איד? איך האב טאקע נאך אייך שוין געבענקט ר' פישל. באלד דערויף לאזן זיך הערן קולות, קומט מקבל פנים זיין דעם נגיד! און פון אלע זייטן שיטן זיך מיר משונה ווילדע משוגענע שלום עליכם'ס מיט קניפ און קלעפ הינטן ארום, אזוי אז דאס היטל איז מיר פון קאפ אראפגעפאלן. און ווי איך דריי מיך דא, זוך דאס היטל, צודעקנדיג דערווייל דעם קאפ מיטן עק פאלע פון דער קאפאטע, און כאפ קלעפ גאר א שרעק, פליט צו מיין ווייב מיט א פרייד אין איין קול, וואו איז ער מיינער? וואו? וואו? פישקע? איר פרייד האט מיר ערגער געשטאכן ווי די פון פיינע לייט די קניפ. צום גט טויג מיר כלל נישט אזא פרייד, טראכט איך מיר, האב מיך בעסער פיינט ווי דער גאנצער עולם דא. זי אבער הענגט זיך אויף מיר אלץ פישקע, מיין פישקע. מיר איז שטארק נישט גוט געווארן אנקוקנדיג זי, אַ בלינדע, אַ דאַרע, אַ שלאַפֿע אַלטע ייִדענע. װוּ איז איר לײַב, איר געזונט, אירע פֿעטע באַקן און איר פּיסק? איך האָב מיר באַדאַרפֿט אָנטאָן אַ כּוח, אַ פֿרעג צו געבן זי פֿון יוצא װעגן, װאָס מאַכסטו, באַסיע? דו ביסט טאַקע גערעכט געװען, פֿישקע, זאָגנדיק אַ מאָל אין גלופּסק האָבן מיר בײדע, ברוך-השם, אַ שענעם נאָמען געהאַט, איטליכער האט מיר געקענט און אויף מיר כבוד געלייגט, מאכט מיין ווייב הויך אויף א קול אלע זאלן הערן, אננעמענדיג דערביי א שטאלצע מינע ווי אן אפגעקומענער נגיד וואס דערציילט פון זיין גרויסקייט אין די פריערדיגע יארן, און געטאן א זיפץ טיף פון הארצן, גענוג זיין נע ונד, אהיים! צוריק אַהיים פֿיר מיך, פֿישקע, צוריק אין אונדזער שטאָט, צו אונדזערע הייזער, אונדזערע באַלעבאַטים. ס'איז מיר געוואָרן פֿינצטער אין די אויגן פֿון אירע רייד, אַזעלכעס איז מיר גאָר נישט אײַנגעפֿאַלן צו הערן פֿון איר, און איך האָב מיר שטאַרק פֿאַרקרימט. דער מאַמזער האָט זיך אויך מיאוס פֿאַרקרימט, טראַכטנדיק זיכער, אַז איך וועל דערטאַפּן די סחורה און בײַ אים צונעמען די פּרנסה. איך האב גאר געטראכט אדרבה, ביי דיר בלייבט עס, איך בין דיר מוחל פון גאנצן הארצן, עס האט אין אים געברענט די רציחה, די אויגן זענען אים פארלאפן מיט בלוט, אנקוקנדיג מיך בייז, דערנאך האט ער זיך אויפגעהויבן פון זיין ארט, געווארטשעט, און איז אוועקגעגאנגען שטארק אין כעס. ווייבער און מיידלעך פון דער שיינער כאלאסטרע האבן זיך געפארעט לעבן דעם פייער, צוגעשטעלט טעפלעך, געשארט, גערוקט, געבאקט קארטאפלעס, א טייל בחורים שטייען צו און שפילן זיך מיט זיי אונטער, דערלאנגען א זעץ, א קניפ, און זאגנדיג דערביי גלייכווערטלעך. די ווייבער זענען קלאמפערשט בייז, גרייט זיי אויסרייסן די אויגן, זידלען, שילטן און קייכן טאקע באלד פאר געלעכטער, לאזן זיך כאפן ווי א הון פון האן ווען ער ווארפט אויף איר אן אייגל מיט אראפגעלאזענע צעשפרייטע פליגל און איז מקבל באהבה דעם פיק וועלכע ער טוט איר אין קעפל. ווידער א טייל זענען צעזייט, צעשפרייט אין וואלד, איינער ליגט מיט דעם רוקן ארויף און כראפעט, דער אנדערער לאטעט עפעס א קאפטן, יענער קראצט זיך, טאפט און זוכט עפעס מיט א שטארק ערנסט פנים. נאך עטליכע שלאגן זיך, פרואוון ווער וועמען וועט בייקומען. עס קאכט זיך, עס רעשט זיך, חברה לעבט!

עפּעס אָן לשון, און זוך װי פֿון אירע הענט זיך אױסצודרײען. אַז איר האָט זיך שױן אױסגעלאָזט רײד, און מיר זײַנען שױן גענוג אױף אײן אָרט זיך אָנגעזעסן, איז מיר לסוף געראָטן פֿון איר זיך אױסצורײַסן, אַ ביסל פֿרײַ צו אָטעמען. איך האָב באַלד אױסגעזוכט מײַן האָרבאַטע און מיט איר שטילערהײט אַװעק אַ ביסל אין דער זײַט. דער שמועס אונדזערער האָט זיך אָנגעהױבן דערמיט, אַז ס'איז שטאַרק נישט פֿרײלעך. פֿון גטן זיך מיט מײַנער איז גאָרנישט צו דענקען. זי וועט פאַרוואַרפן מיטן קאָפּ, נישט וועלן אַפילו הערן, ווידער זשע דאָ בלייבן ביי דער גוטער כנופיה איז אוודאי נישט גוט, דאָס הייסט פּשוט זיך פאַרקויפן דעם רוח אויף דאָס ניי ווערן אַ בער און טאַנצן אויף די לאַפּקעס. וואָס דען זשע טוט מען? אַ היפּשע צייט זענען מיר אַזוי געזעסן און אונזער שמועס האָט זיך אויסגעלאָזט דערמיט,

בעסער לאמיר באצייטן זיך צעגיין. זי גייט אוועק אין איין זייט, און איך אין דער אנדערער. דער ממזר איז עפעס ווי שטארק באשעפטיגט געווען, זיך אלץ געסודעט מיט דעם אלטיטשקן, וואס איז געווען זיין גאנצער פליגל-אדיוטאנט. איך האב אויסגעמיטן מיט דעם ממזר זיך נאנט נישט צו באגעגענען, און מיך געהאלטן אלץ באזונדער. בשעת חברה האט געארבעט, געשטיפט, פארטראגן געווען מיט זיך, איז צו מיר צוגעגאנגען מיין הארבאטע, מיר איינגערוימט אין אויער, אז איידער די זון וועט זיך זעצן, וויל דער ממזר זיך רירן מיט דער כאלאסטרע אין וועג אריין. די פאר פערד וועלכע ער האט געבראכט צו פירן זענען גע'גנב'עטע, און ער איילט זיך א פנים דעריבער אוועק פון דאנען. פון אונזערע פריערדיגע גאנצע פלאן האט זיך אויסגעלאזט א טייך. איך בין געבליבן שטיין אפהענטיג, נישט צו וויסן וואס מען טוט. עס האט מיך פארקלעמט ביין הארצן פאר גרויס פארדרוס, אזוי אז דער קאפ האט זיך מיר געדרייט און מיך קוים געהאלטן אויף די פיס. מיין הארבאטע האט מיך אנגעקוקט מיט גרויס רחמנות, די אויגן האבן איר געברענט ווי פייער, דאָס פּנים האָט איר געפֿלאַמט, און נאָכדעם, אַז זי האָט אַ װײַלע געטראַכט, זאָגט זי צו מיר מיט אַ ציטערדיק קול, פֿישקע, זאָלסט שפּעטער אַ ביסל זיך געפֿינען אין דעם חורבֿעלע דאָרטן אױפֿן בײדעם, דו פֿאַרשטײסט? איך פֿאַרשטײ, פֿאַרשטײ! רוף איך מיר אָן לעבעדיק אונטערשפּרינגענדיק פֿאַר פֿרײד. און דו װעסט דערנאָך אַהין אונטערקומען? יא, שא! מאכט זי און טוט מיטן קאפ א שאקל אויף יא, למען השם, שטיל, דו הערסט? מיט מיין ווייב האב איך נישט געהאלטן אזוי פאר נויטיג זיך צו געזעגענען, הגם ס'איז אויף איר געווען א רחמנות, נאר ווער איז איר שולדיג? זי האט געגעבן דעם ערשטן ריס, און דער ריס צווישן אונז איז געווארן דערנאך אלץ גרעסער, גרעסער. פארפאלן, וואס האב איך געקענט טון, אז גאר אחוץ אנדערע זאכן איז מיר אוממעגליך געווען מיט איר אויף ווייטער זיך צו פארבינדן, אוממעגליך מיט איר זיך צונויפגיין ווי דער הימל מיט דער ערד. איך האב, עס פארשטייט זיך, פארגעסן דעם זיי געזונט און שטילערהייט זיך געלאזט גיין צו דער חורבה'לע. מיט וואס פאר א הארץ איך בין אין דעם חורבה'לע אריינגעגאנגען איז גרינג צו פארשטיין. נאך אזויפיל פיין און געבראטענע לייד האט גאט געוואלט צונויפפירן מיך מיט דער הארבאטער אין איין וויסט קרעטשמעלע, וואס דא האט באדארפט אויסגעשפילט ווערן אונזער ביידנ'ס גורל און פון אצינד אן אנהייבן צו פירן א ניי לעבן. ארויפקריכן אויפ'ן בוידעם איז מיר אנגעקומען זייער גרינג, ווארום דער שטיבל איז געווען נידעריג, מיט דער הינטערשטער וואנט וואס איז אין הויז אריין אנגעבויגן כמעט ביז צו דער ערד. די סטעלע איז געווען ערטערווייז געלעכערט מיט גרויסע שפאלטן, אזוי אז מען האט געקענט פון בוידעם אריינקוקן אינעווייניג אין דעם שטיבל אריין. איך זיץ מיר אין א ווינקעלע און ווארט. עס טיאכקעט מיר דאס הארץ, קלאפט מיט א האמער, איטליכע מינוט ציט זיך מיר ווי א יאר. איך הארך מיך צו צום מינדסטן שארך. א מינדסטע באוועגונג פון א שטרויעלע ערגעץ דאכט זיך מיר טריט, ס'גייט. אַ מינדסט בלאָזעלע פֿון אַ װינטעלע, דאַכט זיך מיר, מײַן נאָמען, זי רופֿט. פּלוצעם קומט מיר צו די אױערן פֿון שטיבל אונטן עפּעס אַ קול. דער געדאַנק, אַז דאָס איז זי, אָט איז זי, באַלד, באַלד װערן מיר אױסגעלײזט, האָט מיך געקאָכט, געװאָרפֿן פֿון היץ אין קעלט. איך וויל מיך אנרופן, פארכאפט מיר אבער דער אטעם, עס דינט מיר נישט דאס מויל, אין דער דאזיגער הייסע רגע הער איך טאקע גאנץ שארף מיין נאמען, און די אויגן מיינע דערזעען דורך א שפאלט. וועמען? דעם ממזר מיט דעם אלטיטשקן, זיי שמועסן צווישן זיך אזוי. דו, נעם אויף דיר דיין שטיקל סחורה, זאגט דער ממזר, גיב אכטונג די בלינדע מכשפה'טע זאל ניט אויסגליטשן, פארשטייסט? נישקשה, ענטפערט דער אלטיטשקער, מיינס האב איך שוין געטאן, איך האב נאר מורא זי זאל נישט פגר'ן. דער אלטער סקראב ליגט אצינד ווי א טויטע און קאן זיך נישט רירן, אזוי האב איך איר געבראכן די ביינער. און דעם הינקענדיגן פלאסטער פאסקעדריגע, פירט אויס דער ממזר,

פארט איז דאך עס אמאל געווען אן איינפארהויז, מישטיינס געזאגט. עס באשלאגן מיך אנגסטן, מיר איז נישט גוט צום שטארבן. איין פוס ציטערט מיר שטארק און טוט נישט ווילנדיג א זעץ אין דער סטעלע, די פאר שיינע לייט פאררייסן די אויגן ארויף, שטייענדיג א וויילע פארגאפט, דערנאך לאזן ארויס ביידע אין איין קול. עפעס שיט זיך פון דער סטעלע, מען באדארף טון דארט א קוק. עס פארדרייט זיך מיר דער קאפ, עס קלינגט מיר אין די אויערן, שווינדלט אין די אויגן, און איך שוועב עפעס אין דער לופטן. יא, טאקע אין דער לופטן. אפאר אייזערנע הענט טוען מיך א כאפ און שליידערן מיך פון ביידעם אראפ אויף דער ערד. איך דערהער ווי מען מאכט מיר א ברייטן ברוך הבא מיט דעם גאנצן טיטל, סקאצל קומט ר' פישל! און דערזעה באלד פאר מיר דעם ממזר מיט א פנים א שרעק אנצוקוקן, עפעס נאר א פנים ווי ביי א קאץ בשעת זי קלייבט זיך צו דערשטיקן דאס געכאפטע מייזל. דעם אלטיטשקן האב איך שוין נישט געזען, ער איז אפנים אוועק, איבערלאזנדיג מיך אויג אויף אויג מיט דעם ממזר. אנו, נפש'ל, זאגט דער ממזר. זאג ווידוי, דאס וואס איך האב באדארפט טון דיר אמאל דארט אין קעלער וועל איך עס דיר טון אצינד, פייבושקע פארגעסט נישט נישקשה. איך פאל אים צו די פיס, בעט מיך ביי אים ווי ביי א גזלן מיר צו שענקען דאס לעבן. עס העלפט נישט. ער נעמט ארויס א מעסער, האלט עס מיר אנטקעגן די אויגן, מיט גרויס הנאה צוקוקנדיג ווי איך צאפל, פלאטער, איך פרוב מיר איינשמועסן אים מיט אים דעם גן עדן, זאג אים צו עולם הבא, א גאנצע וועלט, שענק אים מיין חלק לעולם הבא אויך, אלסדינג וואס נאר מעגליך, ער שטשירעט אויס די אויגן און שווייגט, איך הייב אנעט צו שרעקן אים מיט דעם גהנים, מיט גאטס משפט, דער אייבערשטער וועט אים שטראפן, זיך נוקם זיין פאר אומשולדיג בלוט, ער פארבייסט די ליפן, טוט א הייב אין דער הייך דאס מעסער, און אין דער שרעקלעכער רגע, וואָס אָט-אָט ליגט מיר דער חלף אויף דער האַלדז, טוט עס אים פּלוצעם עפּעס אַ כאַפּ פֿון הינטן, גאָר נישט מיט קיין מענטשלעך געשריי, ניין, ניין! וועסט עס נישט טאָן! ער ווערט שטאַרק פֿאַרמישט און קוקט זיך אין שרעקעניש אַרום. דאָס האָט אים אַ כאַפּ געטאָן דאָס האָרבאַטע מיידל. חצופֿה אַרױס! דערלאַנגט דער ממזר אַ געשרײ באַלד װי ער איז צו זיך געקומען. אַרױס חצופֿה! װאָרום נײן, נײן, פֿון דאַנען גײ איך נישט אַרױס! דערהרגעט זאָל איך דאָ װערן אין אײנעם מיט אים! שרײַט באַהאַרצט די האָרבאַטע און פֿאַלט דעם ממזר אױפֿן האַלדז, װײנט מיט ביטערע טרערן, גלעט אים און חלשט פֿאַר אים, ער זאָל מיך אָפּלאָזן. זאָגט אים צו דאָס אײביקע לעבן און אַ שטול אין גן-עדן. דער ממזר טוט זי פון זיך א ווארף ווי א מיאטשיק, שילט, פלוכט אויף וואס די וועלט שטייט, און אז די רציחה איז אים אביסל אפגעגאנגען, ווענדעט ער זיך צו מיר מיט די ווערטער, עס טוט מיר זייער לייד וואס איך אליין האב דא דיך מיין טינופת'ל נישט געבעלגעדאווערט, נאָר אויב דיר האָט געשפּילט דאָס טרייפֿענע מזל דײַנס, איך זאָל דיך פֿאַרשטונקען נפֿשל ניט צוקוועטשן ווי אַ קינע, דאָך אין גאַנצן טרוקן אַרויס פֿון מײַנע הענט וועסטו נישט. ער נעמט אַ שטריק, מיט וועלכער ער איז געווען אַרומגעגאַרטלט, שטעלט זיך בינדן מיר די הענט און פֿיס, מאַכנדיק דערבײַ, ליג זשע דיר שטיל, הונט איינער! קיין פּאַרע זאָל מען פֿון דיר נישט הערן, ליג, ביז די פּגירה דײַנע וועט דאָ אויף דיר קומען. נאָר געדענק זשע,

אָט דו חצופֿה אײנע בײזערט זיך דער ממזר אַ שטופּ געבנדיק זי נעבעך מיטן פֿוס, איך װײס, נישקשה, פֿאַרשטײ אַלצדינג, דאָס איז געװען אַן אָפּגערעדטע זאַך, אַ חתונה אָן קלעזמער דאָ אױפֿן בױדעם. אַ שײן מײדעלע, אַה, נישקשה, און פֿאַר מיר גיט זי זיך אױס פֿאַר אַ רביצין, פון היינט אן וועסטו שוין ביי מיר וויסן חצופה איינע. ער טוט זי א כאפ אין די האנט און אומקערנדיג זיך צו מיר מיט א זאג, שאַ! הונט! געדענק מיינע ווערטער! ווערט ער מיט איר געשווינד אנטרונען. אין גיהנום קען מען אזויפיל יסורים ניט ליידן וויפיל איך האב איבערגעליטן. איך בין געווען נישט אין גיהנום נאר דער גיהנום אין מיר. עס האָט אין מיר געקאָכט, געברענט אַ העליש פֿײַער, די האָר זײַנען מיר געשטאַנען קאַפּױר. עפּעס האָב איך געפֿילט, זײ שטעכן מיך װי שפּילקעס, און דאָ טאָר מען נאָך נישט הױך װײנען, נישט טאָן קײן פּיפּס. שפּעטער אַ ביסל האָבן מיר אין די אױערן זיך פֿאַרטראָגן קולות, אַ סקריפּ פֿון רעדער, אַ לאַרעם, אַ געשרײ פֿון מענטשן, דאָס באַטײַט, חבֿרה האָט זיך גערירט. די כאַליאַסטרע האָט זיך געלאָזט אין װעג אַרײַן, און מיט דעם פּעקל לײַט מײַן האַרץ, מײַן גוטע, בידנע, אומגליקלעכע האָרבאַטע נעבעך. אַ היפּשע לאַנגע צײַט בין איך געלעגן, װי אַ שטומע שאָף, געבונדן אױף אַלע פֿיר, מיט אױגן, װי די באַנקעס, פֿון הײסע טרערן. די שטריק האָט זיך מיר אײַנגעשניטן אין לײַב אַרײַן און בײַ אַ מינדסט רירעלע מיך געשניטן װי אַ מעסער. עס האָט מיר דערצו נאָך געברענט אַ טרונק.

נישטאָ שוין קיין כוח צו שרייען. די נשמה הענגט מיר אויפן שפּיץ נאָז. דער מלאך המות, פיל איך, איז נאָך איר געקומען. מען באַדאַרף שטאַרבן יונגערהייט פון דער וועלט גיין. איך טו מיר אָן אַ כוח, נעם זיך צונויף מיט אַלע מיינע קרעפטן און טראַכט, לאָמיך כאָטש טאָן דעם לעצטן געשריי, לאָז הילכן די תקיעה גדולה פון מיין אומגליקליכן לעבן. נאָר גאָט אָבער האָט אײַך, רב אַלטער, געבראַכט. איר זײַנט מיר בײַגעשטאַנען אין דער נױט און מיך דערהאַלטן בײַם לעבן. כ״ה. אַז פֿישקע האָט געענדיקט זײַן אומעדיקע מעשׂה, איז צוגעפֿאַלן די נאַכט, און אונדזערע פֿערדלעך האָבן זיך פֿאַרשלעפּט צום גרינעם באַרג װאָס פֿאַר גלופּסק. דער גלופסקער גרינער בארג איז באקאנט כמעט דער גאנצער וועלט. נאך פון גאנץ אלטע צייטן טראגט זיך וועגן אים ארום צווישן דעם עולם א לידל, וואס קינד און קייט קענען עס, וואס אלע מאמעס און אמען נעמען דערמיט איין און פארוויגן ברעקלעך קינדער. מיין מאמע זאל האבן א ליכטיגן גן עדן פלעגט מיר קינדווייז אויך אלץ זינגען דאס לידל. אויף דעם גרינעם באַרג, אויף דעם הויכן גראָזן, שטייען אַ פּאָר דײַטשן מיט די לאַנגע בײַטשן. הויכע מאַנען זענען זיי, קורצע קליידלעך טראָגן זיי. אָבֿינו מלך! דאָס לידל פֿלעגט מיר זייער געפֿעלן, פֿיל בעסער פֿון אַלע לידלעך. עפּעס איז מיר דער גרינגער באַרג אַזוי וווּנדער-שיין פֿירגעקומען אין מײַן קינדערש קעפּל. עס האָט זיך מיר געדאַכט, ער איז נישט גלאַט גראָב פֿון ערד, װי זאָגט מען עס, גאָר כּצפּיחית, װי דער הר-הזיתים, דער באַרג-לבֿנון פֿון ארץ-ישׂראל-ערד, און די דײַטשן דאָרטן זײַנען זענען פֿיר פֿאָרגעקומען עפּעס גאָר משונה װילד. איך בעט זײ, מחילה, עפּעס אַזעלכע מיני באַשעפֿעניש, מיני בהמות, אַזעלכע אָקסן, שור-הברן, זיי שמייסן מיט די לאנגע בייטשן און לאזן צו גלופסק נישט צוצוטרעטן, ווי דער סמבטיון צו די רויטע יידלעך. אריין אין גלופסק מוז מען כאפן א שמיץ, און אלע דארט האבן א פנים פון אפגעשמיסענע. שפעטער, אז איך בין ארויס פון די קינדערשע שיכלעך און אויסגעווען א וועלט אין גלופסק אויך, האב איך שוין געזען אלסדינג מיט אנדערע אויגן און פארשטאנען ווי עס געהער צו זיין דעם פשט פון לידל.

און ערשט שפעטער א וויילע אז מיר האבן אין אלע זייטן זיך גוט ארומגעקוקט, א טאפ געטון אין וואגן, האב איך מיר דערמאנט אין פישקען, און געזען ווי ער זיצט נעבעך פאראומערקט שטארק באטריבט. איך נעם מיך טרייסטן פישקען, שטארקן אים מיט גוטע רייד, מאכנדיג זיך דערביי כלומרשט פרייליך, און לאז אויס מיינע טרייסט ווערטער מיט דער אנדערע העלפט פון פריערדיגן באקאנטן לידל, אבינו מלך, דאָס האַרץ איז מיר פֿריילעך, פֿריילעך וועלן מיר זיין, טרינקען וועלן מיר וויין, קרעפּלעך וועלן מיר עסן, און אונדזער ליבן גאָט קיין מאָל נישט פֿאַרגעסן. זאָרגט ניט, פֿישקע, אונדזער ליבן גאָט באַדאַרף מען קיין מאָל נישט פֿאַרגעסן, ער קאָן העלפֿן. איך פֿרעג אײַך נישט מער, רב מענדעלע, מאַכט פֿישקע מיט אַ ביטער געמיט. צו װאָס האָט עס גאָט באַדאַרפֿט מיך מיט איר װידער צונױפֿפֿירן, בכדי באַלד טאַקע אונדז צו שײדן? עס זאָל אונדז פּלוצעם אַ שײן טאָן דאָס מזל, בכדי באַלד טאַקע זאָל אונדז נאָך ערגער פֿינצטער װערן אין די אױגן? ס'איז עפּעס נאָר װי אַ צו-להכעיס. און געוואלד רבונו של עולם אנטקעגן וועמען? אנטקעגן צוויי אומגליקליכע ביטערע קאליקעס וואס איידער אזא וויסט לעבן אין יסורים אין ווייטאג וואלט פאר זיי פיל גלייכער געווען גארנישט געבוירן צו ווערן. איך מאך א פרום פנימל און שאקלנדיג מיטן קאפ זאג איך. טע טע טע, וואס האט אזויפיל געהייסן מען טאר נישט רעדן אזאנס? געזאגט האב איך עס נישט ווייל דאס איז ביי מיר געווען א גוטער ענטפער אויף דער קשיא, נאר גלאט אזוי ווייל דער שטייגער אין דער וועלט איז שוין אזוי אז איינער פרעגט פאר צרות שטארקע קשיות מוז דער אנדערער זאגן מוסר, אפשלאגן אים כאטש מיט טע טע טע. אפזאגנדיג דעם מוסר פון יוצא וועגן, עפן איך באלד א מויל און רעד ווערטער פשוט ווי א מענטש, אזוי.

פארשטייסטו נארעלע, ענטפער איך, דאס קאן אמאל צוניץ קומען. אויף מיינע נסיעות קאן זיך מאכן איך זאל עפעס נאכשמעקן, אויספארשן. לאמיך וויסן איר נאמען, נישקשה. זייער מעגליך דו פארשטייסט אז דיין שאדן זאל זיך נאך אויפזוכן, איך זאל זיין דער שליח. ביילע הייסט זי. כאַפּט זיך פֿישקע זאָגן מיט אַ קול, זי הײסט בײלע. פּלוצלום הערט זיך עפּעס אַ שטאַרקער קרעכץ מיט אַ קלאַפּ, װי עס האָט זיך עפּעס אָפּגעריסן. איך קוק מיך דערשראָקן אום און דערזע, מײַן אַלטער ליגט אױסגעצױגן אױפֿן װאָגן, זיפֿצט און איז בלײך װי די װאַנט. װאָס איז אײַך, רב אַלטער? טו איך אַ פֿרעג. איר װילט אפֿשר נעמען אַ ביסל בראָנפֿן? אײַך איז נישט גוט?

אויסגעגלאָצט אַ פּאָר אויגן, געקוקט עפּעס משונה ווילד מיט אַן אָפֿן מויל, אַזש עס איז מיר אַנטפֿאַלן דאָס געזונט. ער האָט געהייסן, רייבט פֿישקע דעם שטערן און וויל זיך דערמאָנען דעם נאָמען. ער האָט, דאַכט זיך, געהייסן, וואַרט אַ ביסל. אַלטער! הײסט ער, טוט אַלטער אַ געשרײ און פֿאַלט אַנידער אין װאָגן. יאָ, טאַקע אַזױ, אַזױ, זאָגט פֿישקע, קוקנדיק אױף אַלטערן, נישט אָנהײבן צו פֿאַרשטײן, װאָס זײַן געשרײ באַטײַט. דאַכט זיך נאָך עפּעס אױך אַ צונעמעניש, יקנה״ז! די מאַמע פֿלעגט בײַם טעכטערל שטיקער פֿלײש אױסרײַסן, רופֿן זי דערבײַ יקנה״זיכע. יקנה״זעס טעכטערל, ווען זי פלעגט האבן גרויסע צרות ווען מען האט זי אפגעשאפט פון ארט. איך אבער האב מיך שוין אנגעשטויסן וואס די גאנצע מעשה באטייט און בין געבליבן עפעס ווי מען גיסט איינעם אפ מיט אוקראפ אלטער כליפעט און שלאגט זיך מיט דעם קולאק אין הארצן מאכנדיג דערביי אמנם חטאתי, איך האב איר פארוויסט דאס לעבן, זי נעבעך איז טאקע גערעכט, דער טאַטע האָט זי געקױלעט. אַ שטראָף פֿון גאָט איז דערפֿאַר פֿון אַ צײַט אױף מיר אָנגעשיקט געװאָרן, װוּהין איך קער מיך און װענד מיך, גײט עס מיר נאָר שלים, שלים מזל. איך הײב אָן פֿאַר רחמנות צו טרײסטן מײַן אַלטערן, רעד אים אױס דאָס האַרץ און פֿאַרגלעט אַ ביסל זײַנע זינד. ער איז דאָך נישט מער װי אַ בשר-ודם.

און ביים עק הימל הייבט אן ווי פון דער ערד ארויסצוגיין א גרויסע לבנה רויט ווי פייער, דאכט זיך זי קוקט גלייך נאך אויף אונז, אלע דארט אויבן קוקן דאכט זיך ווילן זען דעם שפיץ מיט וואס די דאזיגע מעשה וועט זיך אויסלאזן. מיין אלטער זעצט זיך געשווינד אויף, הייבט אויף זיינע אויגן צום הימל, און רעדט מיט הארץ. איך שווער ביי דעם וואס לעבט אייביג אז איך וועל נישט קומען אהיים צום ווייב און קינדער נישט חתונה מאכן מיין בתולה ביז איך זוך נישט אויף מיין פארוואגלט קינד. הימל און ערד זענען עדות, איך פאר טאקע באלד און וויי וויי דארט דעם וואס וועט מיר זיך אנטקעגן שטעלן. פישקע פאלט ארויף אלטערן אויפן הארצן, האלזט אים, קושט א היבשע וויילע אן ווערטער און איז שטארק צעמישט. דערנאך שיסט ער אויס אויף א וויינעדיגן קול מיט א געבעט, געוואלד! ראטעוועט! ראטעוועט זי! מיין אלטער שפרינגט געשווינד אראפ אויף דער ערד, קריכט ארויף צו זיך אויפן וואגן, און געזעגענענדיג זיך מיט אונז פון דערווייטנס, דרייט ער אויס דעם דישעל, טוט א שמיץ די שקאפע און פארט זיין וועגס.

איך טו א שמיץ מיין אדלער ער זאל מוחל זיין זיך שלעפן אביסל גיכער, און שפעטלעך ביינאכט פארט מיין ביידל איבער די גריבערדיגע גאסן פון גלופסק מיט א קלאפעריי א געשריי אנזאגנדיג דעם עולם הנה זייט וויסן נאך צוויי פרישע אידן זענען אנגעקומען קיין גלופסק סוף פון דעם בוך פישקע דער קרומער פון מענדעלע מוכר ספרים.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהערסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער.